א גוטן מוצאי יום הכיפורים, עס קומט יעצט אזא הייליגער טאג, אזא הייליגער יום טוב ווי סוכות, די גרעסטער און די לענגסטער יום טוב וואס איז דא, און דאס איז קעגן די פרי החג, דאס איז קעגן די אומות העולם זאלן אונטערגיין, איך ווייס נישט צו דער עולם ווייסט וואס דא גייט פאר, די וואך איז געווען יציאת מצרים, עקסאדוס, פון גולן הייטס האט מען אויסגערופן אויף די ארץ ישראל'דיגע רעדיאס יעדער זאל אנטלויפן ווייל מען קומט אריין פון סיריע, זיי זאגן זיי האבן אזוי געפילט דעמאלטס ווען מען האט. עה, עס איז געווען ביי יום כיפור וואס מען האט שיער איינגענומען די מדינה שיער צו צוטיילט, בקיצור ס'איז דא א חושך מצרים וואס דא גייט פאר, זאג איך די אמת ווען נישט דאס וואס איך האב דא צו טון מיט א מקווה וואלט איך נישט דא געזעסן, ס'איז סכנות נפשות, נאר וואס אז מען דארף טון א מקווה האט מען נישט קיין ברירה מוז מען טון וואס דער אייבערשטער בעט, איז למעשה איז דאס איז די פרי החג מען בעט דעם אייבערשטן אז די אומות העולם זאלן. נישט אנטוען אזאלעכע צרות, ס'איז געפערליך. איז וואס איך וויל רעדן איז, סוכות איז א יום טוב פון אהבה, לאוו, ליבשאפט. ס'איז נישט ראש השנה ווי דער אייבערשטער זיצט אויפן כסא הדין, ס'איז נישט יום כיפור, ס'איז סוכות, ס'איז תשובה מאהבה, דער אייבערשטער זאגט, דו האסט תשובה געטון, יעצט טו תשובה מאהבה, איך האב דיך ליב, דו האסט מיך ליב, לאמיר עס טון מיט ליבשאפט. יעצט, איך האב ענק שוין מסביר געווען, ווען א מענטש טוט תשובה, די ערשטע זאך מוז ער גיין אין א נייע קאמיוניטי, ער קען נישט בלייבן דארט וואוינען ווייל די אלטע חברים וועלן צוקומען, זיי וועלן זאגן וואס איז געווען ביז יעצט, וואס איז שוין געשען, וואס ביסטו פרום געווארן, לאז שוין אפ, מוז מען אוועק מופן אויף אן אנדער פלאץ, און דאס איז סוכות, סוכות מיינט יו מאוו אוועי, מופסט ארויס פון דיין דירה, דו זוכסט דיר אן אנדערע אינווייראמענט. און דאס איז זייער א וויכטיגע זאך צו תשובה, ווייל אז דו בלייבסט אויפן זעלבן פלאץ, האסט די חבר'טע די דזשעני און די מערי לו וואס ביי די ארבעט, יוי דו ווערסט משוגע נאך איר, און דו כאפסט איר אן, דו גייסט מיט איר ארויס מיט טיכער, דו טוסט אנדערע זאכן, יו גאנא גאו וויילד פאר די רעסט אוו יור לייף, יו העוו טו סטאפ דעט, יו העוו טו טשעינדזש די ענווייראמענט. ס'איז דא א סאטמאר אינגערמאן א היימישער, האט אמאל געארבעט אויף א פלאץ און ער האט געהאט דארט א מיידל פלעגט אים אנדרייען און אנרייצן, און ער האט מיר געזאגט ער ווייסט נישט וואס צו טון, זאג איך אים גיי אוועק פון דעם דזשאב, זאג איך, זאגט ער מיר איך מאך דאך נישט קיין פרנסה, זאג איך וויפיל מאכסטו, פינף הונדערט דאלער א וואך, איך גיב דיר פינף הונדערט דאלער א וואך אויף א האלב יאר, און ער איז אוועק, און ווייסט היינט איז ער א מולטי מולטי מיליאנער, ער געדענקט אייביג וואס איך האב געטון פאר אים, אבער ער איז א מולטי מולטי מיליאנער. מיין נישט אז ווייל דו ביסט אריין אין א דזשאב און דארט איז דא א מיידל וואס זי דרייט דיך אן און זי רייצט דיך אן אז דו מוזט דארט בלייבן, איטס נאט פאר יו, געט אוט! דאס איז זייער וויכטיג, אבער כ'וויל רעדן פון נאך א וויכטיגע נקודה וואס איז נאך וויכטיגער, ס'איז דא זייער אסאך סועסיידס, מ'האלט איבער צוויי הונדערט פונעם היימישן עולם, אינגעלייט און בחורים וואס זענען אראפ פון וועג, קאלן מיך אן און זיי זאגן מיר ר' נחום אונז האבן שוין אויסגעטרייט אלעס, שוין געווען נישט נאר אין די נון שערי טומאה נאר אין די סמך שערי טומאה, אונז וויל מיר צוריק. אונז פילן מיר אז אונז האבן שלעכט געפארן ווי וואנט בעק זאג איך נו קומטס צוריק זאגט זי יא ס'אבער דא שטיקל פראבלעם דער טאטע מיינער איז דאך אזא אנגעשוואלענע בהמה בין דאך וועגן אים אנטלאפן ער זאגט דו קענסט נישט צוריק קומען ווייל דו האסט נישט קיין בארד און יעדער וועט קוקן איכ'ל זיין די טאלק אוו די טאון דער טאטע דארף פארשטיין אפאר זאכן נאמבער וואן ער איז יעצט אויך די טאלק אוו די טאון אז זיין זון איז אן אויסווארף ער דרייט זיך מיט מחללי שבת און מיט אוכלי נבילות וטריפות, סאו ער גייט נישט ווערן אן ערגערערע נאמען דעמאלטס ווי יעצט. נאכדעם דארף ער פארשטיין נאך א זאך, וואס האסטו מיט דיין שכן? זאג, דיין שכן האט אמאל שוין געגעבן הונדערט דאלער צו פינף הונדערט דאלער ווען דו האסט חתונה געמאכט? צו ווען דו האסט געדארפט קויפן אין בוטשער און האסט נישט געהאט און דער בוטשער האט געזאגט איך פארקויף נישט מער? דאס איז וואס דער עולם פארשטייט נישט. וואס האסטו מיטן שכן? דער שכן לאכט פון דיר עניוועי, אז ס'עט דיר גיין גוט וועט ער דיך בארעדן אז ביסט א גנב האסט געגנב'עט געלט, אז ס'עט דיר נישט גיין גוט וועט ער זאגן ביסט אויך א גנב, וואס האסטו מיט דעם שכן? דאס וויל איך פארשטיין, און אנטיל יו דאונט אנדערסטענד איט ביסטו אויף גרויסע צרות, דו האסט מיט די גאנצע וועלט גארנישט. ווען זיי האבן אנגעהויבן צו לייגן אויף מיר חרמות ותרעומות כ'זאל נישט האבן ווי צו דאווענען, זאג איך וועל איך דאווען אינדערהיים, כ'האב א באשעפער ביי מיר אינדערהיים אויך, איך מוז דאווענען אין וואן סיקסטי פייוו קליימער סטריט? דאס איז אין קיצור, עטס רעדטס ענק איין, אז מ'דאוונט מיט זאלי קאהן וואס ער איז אליין א נואף געווען, אז מ'דאוונט מיט אים אין איין שול איז מען עקסעפטעט פארן אייבערשטען און טאמער נישט נישט. דו האסט גארנישט מיט די גאס, ס'איז דיין קינד, יו העוו טו לאוו הים און טעיק הים אין וויט טו הענדס, אזוי ווי דער אייבערשטער נעמט אונז יעצט אריין סוכות מיט ליבשאפט, אייבערשטער זעצט זיך מיט אונז אריין אין אונזער סוכה, איז למעשה, פייף דיך אויס פונעם שכן און וואס ער וועט זאגן, דו האסט מיט יענעם גארנישט. ער זאל קומען וויאזוי ער וויל, דיין זון, האסט שוין נישט קיין קליינע קינדער אין שטוב וועט שוין נישט קאליע מאכן קיינעם עניוועי, און אלל יו העוו טו דא איז דארפסט אים ווייזן אביסל לאוו, ער וויל צוריק קומען, איך האב גערעדט יעצט מיט צוויי איך ווייס בחורים אינגעלייט אף די דרך, זאגן פון זייערע חברים וואס זענען שוין פערציג פופציג זיך גענומען דאס לעבן, זיי האבן שוין גארנישט אין לעבן, דעי פיעל עמפטי, דעי וואנט טו קאם בעק, א מענטש קומט צוריק, פונקטליך פון ווי ער האט אנגעהויבן. ס'איז דא ביי אונז איינער וואס האט חתונה געהאט מיט זייער א שוואכן שידוך פון ניו דזשערסי, אבער זעהר א שוואכן שידוך. כ'האף זיי זענען שומרי שבת. איז אמאל האב איך זיי געטראפן אין א סטאר אין וויליאמסבורג איינקויפן אויף שבת. זיי קומען פון ניו דזשערסי איינקויפן. איז די פרוי געט מיר אזא זאג יו נאו וויי הי קאמס טו ביי היער? ביקאוז יו קען טעיק א מען אוט אוו וויליאמסבורג באט יו קענט טעיק וויליאמסבורג אוט אוו די מען. ער איז אזוי אויפגעוואקסן. סאו וואס ווילסטו? ער איז אויפגעוואקסן ביי דיר אין שטוב, האסט אים געגעבן א מינימום עדיוקעישן מיט שטותים מיט הבלים מיטן רבי'ן מיט זכרונו לברכה מיט אלע שטותים קעגן ציונות און קעגן דעם עירוב, ס'איז אלץ זאכן וואס דער רבי האט קיינמאל נישט געזאגט, וואס יעדער האט צוגעבאקן אביסל, האבן זיך געדארפט אלץ זאגן דרשות ביי די יארצייט און כ"א און אזוי ווייטער. סאו אז דו האסט אים אויסגעלערנט צו זיין א סאדיסט און פיינט צו האבן יעדן איד, סאו ווארף אים נישט יעצט ארויס, יו קילד הים, סאו נעם אים צוריק און לאוו אים, און דאס בעט איך אלע טאטעס, אשה בוררת חיטים לאור הנר, חיטים גייט אויף די חטאים וואס מען האט אריינגעווארפן אין ים, גייט מען יעצט צוריק ארויסנעמען, ווייל ס'ווערט תשובה מאהבה, ווען דיין קינד קומט צוריק דאס איז תשובה מאהבה, כ'וויל ענק פארציילן א מעשה, ס'געווען א איד אין רוסלאנד האט ער געהייסן ר' געטשע, געווען א ליבאוויטשער אן עובד השם, סטאלין האט געזאגט מען זאל איהם לאזן דאווענען אין די מארינע ראשטשע שול, זאל איהם נישט שטערן, געווען א צדיק יסוד עולם, האט ער אמאל מסביר געווען וואס דאס הייסט תשובה, זאגט ער פארן עולם, ס'איז געווען פרשת פנחס דאכציך מיר איז עס געווען, זאגט ער שטעל דיר פאר דיין זון איז אוועק געגאנגען פון שטוב ער געווארן א קאמוניסט און דו זעהסט איהם שוין נישט יארן, ס'איז שוין נישט דא מיט וועם צו טיש צו גיין, איין טאג שיקט ער דיר א בריוו, מיין טייערע טאטע, איך האב ליב געהאט דיין הויז, איך האב עס יעצט אויך ליב, איך האב מיך אביסל אויסגעגליטשט, איך וויל צוריק קומען, וואס וואלסטו געטון אין אזא צייט?

אַז עטס לאַכט זיך נישט אױס פֿון דער גאַס. די גאַס װעט דיר גאָר נישט טאָן. זאָליקע װעט דיר נישט געבן אַן אָנגעװישטן ראָציקן טאַשטיכל? װעט ער דיר נישט געבן, ער װעט בײַ דיר נעמען, נישט געבן. סאָ װאָס האָסטו מיט אים? און דאָס איז זײער װיכטיק, קינדערלעך, איך װיל ענק זאָגן, ענקערע קינדער בעטן זיך צוריק. זײ רעדן צו מיר. זײ װאָלטן זײער גערן צוריקגעקומען, אױב איר װאָלט זײ נאָר געלאָזט. און דעמאלטס קענט איר זען פון זיי אסאך אידיש נחת, און טאמער נישט, יו אר וועיסטינג יור טיים, דו ביסט מקריב דיינע קינדער אויפן סאקמערע מולך אדער אויפן וויזשניצער מולך, דער איז נאו ריזען פאר אלל דיס. יעצט לאמיר גיין ווייטער, די צווייטע זאך וואס כ'האב געוואלט זייער וויכטיג רעדן אויף די דרשה פון סוכות איז, אסאך מענטשן פרעגן מיך, נישט יעצט שוין אלע יארן, דו ביסט עפעס אזא שומר הברית וואס דו גייסט ארום זאגן מען זאל אפהיטן מען זאל. זיי וואטשן די קינדער? ווער? כ'מיין מי שמך לאיש ווער ביסטו? בין איך זיי אלע מסביר א מורא'דיגע נקודה און זיי פארשטייען עס. איך זאג, לאמיר זאגן אז איך בין נישט קיין שומר הברית, לאמיר זאגן איך בין געווען דער גרעסטער אויסווארף אין שטאט, לאמיר אזוי זאגן, איך קום דיר זאגן אזוי ווי דער רבי פלעגט זאגן די משל הידוע, פלעגט ער זאגן שיינע רבי, געווען א מענטש איז געווען פארלוירן אין א וואלד און ער האט נישט געוואוסט וואס עט זיין, ער האט שוין נישט צו עסן, גארנישט, ענדליך פון דערווייטענס הערט ער א קול פון, ער הערט עפעס א שטיקל קול. פלייט פרייט ער זיך יא, ער וועט שוין טרעפן איינעם, און ער לויפט שנעל זוכן פון וואו דער קול קומט, ענדליך נאך א טאג האט ער שוין געטראפן די מענטשן. זאגט ער זיי איך בין פארלוירן דא אין וואלד וואס זאל איך דא טון? רופן זיי זיך אן צו אים אזוי, אונז זעמער אויך פארלוירן פונקט ווי דו, נאר איין זאך, אויף דעם וועג וואו אונז זעמער געגאנגען זאלסטו נישט גיין, ווייל אונז זעמער נישט אנגעקומען אין ערגעץ. סאו לאמיר זאגן איך בין געווען די גרעסטע בעל עבירה חלילה, לאמיר אזוי זאגן, וויל איך דיר זאגן איין זאך, אויף דעם וועג ווי איך בין געגאנגען גיי נישט ווייל דו'סט ווערן פארלוירן, ס'וועט זיך דיר נישט לוינען, יו וויל העוו טו טורן אראונד וואן דעי, נאך אסאך פראבלעמען. סאו די ענין וואס מען זאגט פאר יענעם מוסר האט נישט צו טון אז דו מוזט זיין אפגעהיטן הונדערט פראצענט, דער ענין צו זאגן יענעם מוסר איז אז דו זעהסט אז זיי טוען שלעכט און ס'וועט זיי לייד טון און זיי כאפן עס נישט יעצט ביסטו בארעכטיגט זיי צו זאגן, סאו די אלע סאטמארע קק. האק מיר און יאק מיר און באק מיר. איך דענק מ'האט אמאל געזאגט דעם דיין, ס'איז געווען אזא תקופה וואס מ'פלעגט גיין דא געווען אין די לענציקאנע באורי א בית זונות, חזקאל שמש איז דארט אמאל אריינגעקומען און ער האט געטראפן דעם בריוו, דעם שוחט האט ער אמאל נעבעך דארט געטראפן און ער האט געשריגן אין בית מדרש איך האב געמיינט איך וועל טרעפן, איך וויל נישט זאגן וועם, עפעס א באקאנטער שייגעץ, דערווייל האב איך געטראפן בריוו! עס איז נישט אויסגעהאלטן. ס'איז געווען אזא תקופה וואס יעדער איז געלאפן צו שיקסעס, איך ווייס ס'איז געווען אזויפיל שיקסעס האסט נישט געקענט פארן אויף מאנהעטן צו פארטי סעווען סטריט זאלסט נישט באגעגענען אין יעדע גאס צוויי בתי זונות וואס אינדרויסן זענען געשטאנען די מיידלעך האלב נאקעט, בקיצור איז איז געווען דער בריוו מ'האט אים געכאפט און די מעשה ס'איז געשעפט. יעצט, מען האט געבעטן די סאטמארע דיין זאל רעדן דערפון, איינמאל אין לאנדאן איז אויך אזוי געווען הרב פאדעווע אדער זיין טאטע, עפעס נאך איינער, ער האט גערעדט זייער גרעפיק און דער עולם האט געשריגט וואס עפעס רעדט מען אזוי גרעפיק, איך בין געוואויר געווארן אז ווייזער, טאמי ווייזער, אשוועסט בנו, זיי האבן זיך געטראפן ביי די זעלבע זונה, והיא כאשר אך יצוא יצא יעקב והנה עשיו בא מצידו, דער טאטע איז ארויס פון די זונה און דער זון איז געגאנגען צו די זונה. און זיי האבן זיך דארטן גוט צו צופראסקעט דארט, איז די זעלבע דא אויכעט, האט מען געבעטן דעם סאטמארע דיין ער זאל רעדן אביסל קעגן דעם וואס זיי גייען מיט זונות, אה, קיינער האט עס נישט געהערט אבער מען טאר נישט, האט דער דיין געזאגט איך קען נישט, ער האט געהאט זיך אן איידלקייט דער דיין, האט ר' חיים מנשה געזאגט איך בין אליין נישט אזוי אפגעהיטן, כ'בין נישט געגאנגען מיט א זונה אבער. גיי יענעם זאגן וועגן הרהור מיט אלע וועלכע מענטש איז דאך נישט נכשל נעבעך אין דעם אבער ער האט געזאגט דאך ער מוז רעדן ווייל ער מוז ווייל ער איז דאך דער דיין האט ער גערעדט אז איך האב געמיינט אז ער רעדט פון טשאקלעט מילך מ'האט נישט געוויסט גארנישט וואס ער רעדט אזוי איידל גערעדט איך זאג ענק די אמת איך האב נישט געוויסט צו ער רעדט פון פודינג צו פון די ווייסע פודינג צו פון די טשאקלעט פודינג צו ער רעדט גאר פון די רייז וואס מען מישט מיט די מילך אזוי איידל האט דער איד גערעדט. איז במילא זאגן זאגן זיי פאר מיר וויאזוי טרויסטו דיך דאך אזוי צו רעדן דו ביסט אליין נישט אזא צדיק זיכער הער אויס ווי איך בין דער גרעסטער רשע רחמנא לצלן אבער איין זאך איך דריי מיך אויס צו ענק איך זאג ענק קינדערליך אויף דעם וועג ווי איך בין געגאנגען גייטס נישט ווייל עטס עט צו שאנד קומען אין ערגעץ און איך וויל ענק זאגן אין אמעריקע נעמט מען די גרעסטע פארברעכער און די גרעסטע גענגסטערס און זיי זענען די וואס זיי ארבעטן פאר די fbi צו כאפן די אלע פארברעכער. ווייל זיי ווייסן די אלע אינס און אוטס, איז למעשה איז טאמער וויל מען נעמען איינער וואס ער זאל רעדן דארף מען נעמען איינער וואס איז דורך געגאנגען די זאך נישט איינער וואס ער ווייסט אפילו נישט וואס דאס איז, איז דאס וויל איך ענק מסביר זיין, א יעדער קומט אן וויאזוי וויאזוי קענסטו אזוי רעדן, יעצט וואס איז דאס יעדן נוגע? כ'קען דאך יעדן אנפייפן, כ'בין דאך קיינעם נישט שולדיג גארנישט. די תירוץ איז ווייל ס'איז דא טאטעס וואס זיי וויינען אין צימער, כ'בין אליין געווען א שייגעץ אלס בחור, כ'האב מיר געפעצלט, כ'האב דאס געטון, כ'האב יענץ געטון, זיי דערציילן מיר וואס זיי האבן נעבעך אלס געטון, און איך האב נישט קיין הארץ צו גיין זאגן מיין זון מוסר, טו נישט דאס און דאס, ווייל באמת ווען ער ווייסט וויאזוי איך האב מיך אויפגעפירט וואלט ער געזאגט טאטע ביסט משוגע טול קורה מבין עיניך, דו ביסט דאך געווען ארגער פון מיר. און דאס הרג'ט אוועק אסאך פון די יוגנט, עספעשעלי אויף אזאלכע וואס איז שוין יצא שם רע עליהם, און במילא פארלירן זיי די קינדער אויכעט, און דאס איז זייער זייער ראנג, ווייל די פעקט וואס דו ביסט דורך געגאנגען דארפסטו זאגן דיין קינד, דו דארפסט אים נישט זאגן, אט טאמער ווייסט ער, זאלסטו אים זאגן הער אויס, אויף דעם וועג ווי איך בין געגאנגען גיי נישט ווייל איך בין נישט אנגעקומען גוט. און איך בעט יעדן טאטן זאלסט לערנען מיט דיין קינד, דו טאמער ביסט געווען א שייגעץ און האסט געטון וואס מען טאר נישט, ביסטו דער בעסטער קענדידעיט צו וויסן פאר דיין זון וואס צו זאגן. אזוי ווי מען האט דיך געכאפט אין א מקווה באהאלטענערהייט און די זעלבע ווי דו האסט געכאפט דיינע וויקטימס נעבעך, דו וועסט דאס אלץ מסביר זיין פאר דיין זון, און דעמאלטס. וועט ער זיין זיכער סעיף. סאו דאס זענען די צוויי זאכן וואס כ'האב אייך געוואלט רעדן וואס דאס איז סוכות תשובה מאהבה נאמבער וואן נעם צוריק דיינע קינדער נעם זיי צוריק בעני פישאף האט א זון וואס ער איז א סייקאלעדזשיסט ער טוט א מורא'דיגן דזשאב ער טענה'ט אז דו נעמסט צוריק דאס קינד נישט נאר ער וועט נישט בפרהסיא מער מחלל שבת זיין ער וועט זאגן פאר זיינע ברידער און שוועסטער רבותי דידענט גאו אין די רייט טרעק און קען זיין ער איז גערעכט אויכעט. קיינער האט אים נישט געפרואווט ראנג. איי דו זעסט ביי ישמעאל די באבע שרה האט אים ארויסגעווארפן, דאס איז ווייל ער איז געווען א חזיר, ער האט געוואלט מאלעסטן יצחק'ן, א חזיר קען מען נישט האלטן אין שטוב, אבער די קינדער וואס זענען שוין דורך אלעס, זיי האבן שוין זייערע אוטסייד סעקס און פלעזשערס און זיי זעען ס'איז גארנישט, זיי ווילן אנהייבן צוריקצוקומען, ענד יו העוו טו טריי טו העלפ דעם, עס לאנג עס דעי דאנט טאטש די אדער בראדערס און סיסטערס. איך האב געזען אסאך מואוויס, ס'איז דא נאך מואוויס וואס מ'מאכט, און פון א מענטש וואס ער איז געווען א מחלל שבת, די טאטע האט אים ארויסגעווארפן. נאך א האלב יאר איז ער צוריק געקומען, ער האט געוויינט צום טאטן, טאטע איך בין א מחלל שבת אבער ביי דיר אינדערהיים וועל איך מיך אויפפירן ערליך קיינער וועט נישט וויסן איך קען א אינגערמאן ער איז אין מיין עלטער האט אן איידעם וואס איז א געהעריגע מחלל שבת מיך געפרעגט יארן צוריק וואס ער זאל טון זאל ער גט'ן זאג איך ניין גט נישט ס'איז א שטוב מיט אסאך קינדער אסאך מיידלעך גט נישט בעט אים אז אויב ביסט מחלל שבת איז זאג דו פארסט אוט אוו טאון פאר ביזנעס זאלסט דארט טון וואס דו ווילסט זאלסט אפילו וואוינען מיט א גוי'טע אויכעט. נאר איין זאך, נישט ביי מיר אינדערהיים. און אזוי איז שוין יארן לאנג. ער איז א געהעריגע מחלל שבת, אבער די קינדער ווייסן דאס נישט. איך ווייס עס ווייל די טאטע האט מיר פארציילט, אבער די קינדער ווייסן עס נישט, און זיי וואקסן זייער פיינע אידישע מענטשן. איז דאס בעט איך ענק די צוויי זאכן, די קינדער, נעמטס צוריק צו תשובה מאהבה קאל אים בעק גיב אים א האג און א קיס און סעי יו נאו איי ריעלי לאוו יו. איי דו ביסט ביטער פארזינקען, אויף דעם האב איך אויף דיר גרויס רחמנות, באט איי סטיל לאוו יו. כ'האב זיי געזאגט, שטייט, ווען משיח גייט קומען, איז גייט דער אייבערשטער זאגן פאר אברהם אבינו בניך חטאו, געזינדיגט, וועט ער זאגן ימחו על קדושת שמך מעק זיי אויס ווייפ דעם אף, די זעלבע יעקב, זאגן די זעלבע ווייפ דעם אף, קומט צו יצחק הייבט ער שוין אן אזוי, וויפיל יאר לעבט א מענטש זיבעציג, וויפיל שלאפט ער העלפט איז נאך פינף און דרייסיג, וויפיל זיצט ער אין בית כסא, נאר אזויפיל, קיצור ס'איז דא צען פופצן יאר וואס ער האט געזינדיגט, פיין נאו פראבלעם. זאגט ער רבונו של עולם אזוי, פלגא עלי פלגא עלך, יו טעיק העלף אייל טעיק העלף, און אז טאמער ווילסטו נישט נעמען העלפט, רבונו של עולם איך נעם אלעס, איך האב מיך אויף דיר פאר דיר מוסר נפש געווען פאר די קינדערלעך, איי טעיק איט אלל ענד ווייפ איט אף. פרעגן די ספרים וויאזוי קען דאס זיין אז אברהם און יעקב האבן אונז אויספארקויפט און יצחק נישט, יצחק איז דאך גבורה, די תירוץ איז זייער פשוט. שטייט, דער אייבערשטער האט געגעבן פאר יצחק צוויי קינדער, יעקב און עשו, עס איז געווען א צווילינג, קען מען נישט זאגן אז ער האט ביי דעם קינד ערליכערע געהאט מחשבות בשעת תשמיש און ביי דעם שוואכער, עס איז געווען א צווילינג, ס'איז איין טיפה וואס האט זיך צוטיילט, שטעל דיך פאר וואס דא טוט זיך, איז למעשה איינער איז געווארן א איש ציד און דער אנדערער איז געזעסן און געלערנט, יעצט ווען יצחק קוקט צו אז דער אייבערשטער האט אים אריינגעשטופט אזא מין געשעפט ווי עשו, פארוואס? ווייל ער האט געוואלט ער זאל זיך אויסלערנען ליב צו האבן אפילו א מענטש וואס ער גייט נישט אויפן ריכטיגן וועג, עז לאנג עז ער שטערט נישט און פירט נישט אפ קיינעם. איז וואס האט יצחק אבינו געטון? ער האט געזען אז דער אייבערשטער האט אים דאס אריינגעשטופט פאר א נסיון, וויאזוי ער וועט עס דורכטראגן, זאגט דער חומש ויאהב יצחק את עשיו. ער האט אים נאך ליב געהאט אויך, הי לאווד הים, הי האגד הים, הי סעד יור מיי סאן. אז ער האט געדארפט האבן שני גדיי עזים איינס פאר פסח און איינס פאר חגיגה האט ער נישט געשיקט יעקב'ן, ער האט געשיקט היז בילאוויד סאן עשיו. זאגט יצחק אבינו פארן אייבערשטן, קוק אהער, די אלע חטאים האסטו דאך אונז אריינגעשטופט ווייל דו האסט דאך אונז געשיקט אין גלות, און וואס האב איך געטון מיט מיין הויקער? ויאהב יצחק את עשיו, יעצט זאלסטו אויך ליב האבן דיינע קינדער וועדער יו וואנט איט אר נאט, ס'איז אדער פלגא עלי פלגא עלך אדער אלעס אויף דיר, האסט אזא קינד נעם אים אהיים לאוו הים הי איז יורס, ער איז דיין נסיון און זעה אז זאלסט נישט צובראכן ווערן דערפון, און די צווייטע זאך וויל איך נאכאמאל איבערחזר'ן אז דער סוכות איז געמאכט. אז מען זאל רעדן מיט די קינדער און זאלסט דיך נישט דערשרעקן וואס דו ביסט אלס דורכגעגאנגען, מען זאל זיך צוזאמקומען מיט די קינדער און זיי זאגן, איך בין אויך דאס אלעס דורך. א קינד מיינט אז דער טאטע האט נישט געהאט קיין נסיונות, הוהוהא האט ער געהאט נסיונות. דער טאטע דארף זאגן, מיין טייער קינד, דו ווייסט וואס מיר דער יצר הרע האט אלס איינגערעדט, שייגעץ שטיק? ס'איז דא היינט הונדערטער בחורים וואס זאגן מיר הרב נחום, וועגן אייך גיי איך נישט אין קיין מקווה, ווייל דא ווען. איך בין נאָר אַרײַן אין מקווה, די אױגן זענען שױן געשװוּמען, ועיניו משוטטות בכּל, שױן אַרומגעשװוּמען קוקן יעדנס ערװה. זאָג איך, גײ נישט אין קײן מקווה, איך האָב נישט קײן נסיונות. און דו דאַרפֿסט רעדן מיט דײַן קינד װעגן די אַלע נסיונות, װאָס דו ביסט דורכגעגאַנגען, װעסט אים נישט זאָגן גרעפֿיק, אַז דו ביסט דורכגעפֿאַלן אױך. אַמאָל בין איך געװען אין אַ סטאָר, איך האָב געװאָלט קױפֿן חלה לכּבֿוד שבת, ס'איז געװען אױף לי עװעניו, און דאָרט אַ ייִד, װאָס ער האָט פֿאַרצײלט פֿאַר. פאר די סטאר קיפער אז ער האט דורך געגאנגען יעצט א נסיון פון יוסף הצדיק, זאגט אים יענער יא איך בין דאך אזוי מקנא הלוואי ווען איך קען דורך גיין אזא נסיון, זאגט ער יא די צרה איז אבער איך בין דורך געפאלן איך האב יא געוואוינט מיט איר פארשטייסט, די זון דארף וויסען די טאטע איז אויך נישט געווען א צדיק פון די ערשטע מינוט און יעדער האט זיינע שוואכע מינוטן און שוואכע יארן און דאס איז זייער וויכטיג אז מען זאל וויסען. עטס איז דא נאך א וויכטיגע זאך וואס איך וויל מען זאל וויסען, איינער האט מיר אריינגעשריבען א בריוו אז חיים קלמן קליין פון מאנרא האט איבערגעפיקסט די מקווה אין נייטרא און ער פרעגט מיך צו ער איז א מאסגעבענדיגער מענטש, האב איך געזאגט דו פרעג אים אליינס, פרעג אים ביי וועלעכע זאך ער איז דא געווען און ביי וועלעכע נישט, איך פלעג אים אמאל מיטנעמען, כ'האב אים געוואלט אויסלערנען, כ'האב געהאלטן ער וועט ווערן עפעס א גוטע מקווה רב, איז ער געווארן א דיין ביי דעם ספינקער, און ער געווארן א דיין ביים ספינקער קען ער נישט פארן ווי דו ווילסט, ער מאכט מקווה'ס ער קומט נישט, ער האט שוין אפילו א אינגערמאן אין מאנרא וואס האט אים שוין אויסגעלערנט וויאזוי מ'מאכט אויך. פרעג דעם אינגערמאן, זאג נאר, דו קענסט דיך אויס מקוואות? זאגט ער, ניין, חיים קלמן זאגט מיר. איך האב ענק דערציילט אפאר וואכן צוריק, בין איך געפארן אויף בענגאר מעין, און איך האב צוגעפארן דארט אין פארטלענד מעין, ווייל ס'איז דא א ליבאוויטשער, ער הייסט וואלענסקי, ער האט מיר פארציילט אז ער האט דארטן א מקווה, איך האב עס בודק געווען מיט צען יאר צוריק, און איך האב געזאגט אז ס'פסול, זאגט ער, ער צען צו צוועלף קינדער האט ער געהאט פון דעם מקווה, איך זאג דעם זייגער קען מען נישט צוריק דרייען, דער סוף איז געווען, ער איז געזעסן דארטן ווייטער, און מקווה יו עס בי געקומען בויען א מקווה. קיצור זיי ווילן האבן אזוי, זיי מוזן ברענגן די רבנים און זיי מוזן זיין אויף די פיקטשערס פאר אלע אלע פארשטינקענע זאכן, נאכדעם איז געבליבן אז זיי געבן פופציג אלפים אבער זיי ווילן ער זאל בויען א בור תחתון, ניין עה ער האט א בור תחתון ס'א ליבאוויטשער זיי ווילן ער זאל בויען א זריעה מיט השקה און בור על גבי בור אזוי ווי די רבי מיט זכרון און מיט לברכה, זאגט ער זיי מיין מקוה דארף מיך קאסטן פופציג טויזענט דאלער, איך דארף בויען די אלע צוגעהער איז נאך פופציג טויזענט. פון ווי וויל איך דאס נעמען? קיצור זיי האבן אים נישט געגעבן, ער האט געהאט למעשה א פסל'ע מקוה, אויך האט ער צוגעגעבן זויער, זיי האבן אים נישט געגעבן, נאכדעם האט מען עפעס דארטן א שיכור האט זיך צוקריגט מיט אים האט אים ארויסגעווארפן פון די שול און פון די מקוה האט ער געמוזט בויען יעצט אן אייגענעם בית חבד, געבויעט א בית חבד, ער האט געוואלט קויפן ביליג לאנד האט ער געקויפט א סוואמפ, כ'האב עס געזען, כ'האב גראד געפרעגט איז דאס נישט וועט לענד? זאגט ער יא, פרעגט ער פון וואנעט ווייסטו? זאג איך ווייל כ'קען די זאך, קיצור ס'איז שוין האלב געגאסן, ס'נאר דא איין פראבלעם אז ס'קומט אריין פון אונטן וואסער. זאג איך דעם איד דאס קענט איר נישט אפשטעלן ווייל די מינוט דו שטעלסט עס אפ ווערט די גאנצע סעמענט אין די מקווה אזוי ווי א שיף און ווי שווער עס איז אלץ עט זיך עס אויפהייבן ס'עט אוועק ס'עט דיר נאך אוועקשלעפן דעם בילדינג פרעגט ער דו מיינסט ערנסט זאג איך אים וואס איך זאג דיר איז א הונדערט פערסענט כ'האב געהאט אזוי אין פלארידע אמאל אויך. ענדזשיניר האט עס גראד דא געשטעלט ווייל די וואטער לעוועל גייט פופציג פיס, ס'איז געווען עפעס א האריקעין ס'האט עס ארויף געצויגן נאך צוואנציג פיס, האט ער געטענה'ט דעמאלטס קען מען שוין נישט בויען א בור תחתון ווייל ס'איז מען רעדט שוין פון אינטשעס, עניוועי און שוין, און חיים קלמן האט געקאוטשט די גאנצע זאך אויפן טעלעפאן און בכלל נישט דארט געווען אפילו ווען ער יא דארט, ער איז נישט קיין ענדזשיניר, ער ווייסט נישט וואס טוט זיך. אין וועטלענד און וויאזוי מען דארף דאס מאכן, ער ווייסט נישט אזא לעבן צו זאגן, איז ער האט עס געקאוטשט, האב איך געזאגט דעם רב אזוי, איך וויל אפילו נישט זאגן קיינעם וואס איך בין דא געווען, ער האט אריינגעברענגט זיין שוואגער פון מאנרא וואס ער פון מאנטריאל וואס ער איז א דיין, כ'דענק נישט וויאזוי ער הייסט, צו הענדל צו וויאזוי, איך געדענק נישט, ער האט אריינגעברענגט, איך האב מיט אים גערעדט, ער האט געזאגט איך האב אייך אזויפיל געלערנט יעצט האט זיך מיר געלוינט די שפעז. אבער למעשה דארף זיין אדער א צובראכענע מקווה אבער איך האב געזאגט מען דארף דאס אלעס דיסמענטלען און בויען אויפן ערשטן שטאק די מקווה. יעצט ער געווארט אויף אן ענדזשעניר זאל קומען אבער איך בין שוין נישט געווען אינטערעסירט, ער נעמט א אויסווארף ווי חיים קלמן און ער לייגט אריין הונדערט טויזענט דאלער און ס'קאנעקטעד מיטן בילדינג און די סוף גייט די גאנצע זאך ווערן ס'עט אוועקשווימען. ווער ביסטו אז דו קענסט שוין ענדזשענירינג? ביסט געגאנגען אמאל אין קאלעדזש? חיים קלמן קליין געווארן אן ענדזשעניר? כ'וויל ענק נאר זאגן די אלע סאקמערע קאקמערע מענטשן, ווען איך פלעג בויען מקווה'ס האבן זיי געזאגט זיי ווילן בויען נאר מיט פלעסטיק ריבארס שמיבארס בהמות וואס עטס זענטס אז מען נעמט אן אייזן און ס'קבוע אין באדן אזוי ווי איך מאך איז עס כשר מדינא דמשנה, ס'נישט קיין שום טענות צו דעם. האבן זיי אנגעהויבן צו מאכן ריבארס שמיבארס. כ'בין יעצט געווען אויף א מקווה אין טראנטא, ס'איז געבויעט געווארן מיט ריבארס פון די פרומע משוגענע זאכן, און ס'איז געווען א מיסטעיק, מ'האט געמאכט די טראף ווי ס'גייט ארום די וואסער האט מען עס געמאכט אין די וואטער לעוועל און ס'שווימט ארום דאס וואסער זכילי געהעריג, האב איך געוואלט צובויען אויף דעם נאך אביסל סעמענט אזא לחם הפנים א חי"ת, האב איך געזאגט איך טו גארנישט אן אן ענדזשעניר, זאגט דער ענדזשעניר אזוי ווי ס'האט נישט קיין אייזן אינמיטן קענסטו גארנישט בויען, ס'עט זיך צוברעכן, ס'וועט קרעקן. איז אלס די פרומע משוגענע חברה זענען נישט ענדזשינירס ווייסן נישט וואס טוט זיך מיט זיך, ע ער האט געטראפן א הידור א הידור א הידור א שמידור בהמות וואס עטס זענטס חיים קלמן געט אינסטראקשענס וויאזוי צו בויען אין וועטלענד ער ווייסט אפילו נישט אז ס'איז וועטלענד איך האב גראד געזאגט דעם ליובאוויטשער דאס איז וועטלענד פרעגט ער פון וואנעט ווייסט איר זאג איך אים איך זאג אייך אז ס'איז זאגט ער איר זענט גערעכט ס'איז טאקע ווי האב איך עס געקויפט אזוי ביליג איז וואס מען קען טון איז בויען אויף דעם. נישט אריין אונטער דער ערד. אויף דעם קען מען בויען האבן זיי געבויט אמאל אין וועניס. דארט קענסטו נישט גראבן ווייל ס'איז גראד דער ים. איז דאס איז וואס דא גייט פאר די גאנצע צייט. יעדער איז אן ענדזשעניר און אן ארקיטעקט און יעדער איז געווארן א רב. און חיים קלמן זיצט זיך על סיר הבשר און ער איז א דיין ביי דעם גרויסן ספינקער בית מדרש און עט די ענד אוו די דעי גיבט ער א הדרכה אויף מקוואות. ס'איז נישט די ערשטע. כ'האב שוין געטראפן פערטע מקווה, ער האט בכלל נישט דארט געגעבן הדרכה, אויף איינמאל האט מען געזאגט, אויף איין פלאץ האט מען געזאגט ער איז אפשר יא געווען דארטן אויף איין מינוט, ווייל דאס הייסט א מקווה? כווייס נישט, מיינע מקווה'ס דויערט לאנג צו בויען, איך זאג יו עס בי בויט דאך אזויפיל מקווה'ס, זיי האבן שוין ארויסגעגעבן זיי האלטן ביי זיבעצן טויזנט פֿיר הונדערט און דרײַ און פֿערציק און א האלב מקווה'ס, ס'דאך גנבים די גאנצע ביזנעס, לייזער קעסטנבוים כשר'ט דארט געלט דער רציח, און מ'האט אריינגענומען אפאר ערנסטע מענטשן וואס זיי כאפן נישט וואס דא טוט זיך, זיי געבן געלט? זיי געבן נישט קיין שום געלט פאר קיין מקוואות, כ'האב שוין געהערט, כ'האב א רעפארט פון עטליכע מקוואות, געלט געבן זיי, זענען רשעים ארורים, זיי באשנארן דעם עולם מיט געלט, און איך וויל וויסן ווער איז זייער רב וואס ער גייט ארום יעדעס מאל זיי בויען א מקווה און ווי זיצט ער ווען ווי לאנג, פארוואס ביי מיר דויערט צו זיצן אזויפיל וואכן אויף יעדע מקווה, פארוואס קענען זיי דאס מאכן פון זיך אליינס. תירוץ איז די מקווה איז אזוי כשר ווי די פלייש און די פלייש איז אזוי כשר ווי אלע אנדערע זאכן יעצט ער האט געבויעט יעצט די מקווה האט ער איבערגעבויעט אין נייטרא און נייטרא איז געווען א פסול דאורייתא'דיגע מקווה איך האב דאך עס געזעהן מיט יארן צוריק איז געגאנגען דער מנח קעסטל רב כי הלל רשע על תאוות נפשו און ער האט יורד לחיים געווען פאר דעם ווייסמאנדל ווייסמאנדל האט מיך אריינגעלאזט שלא ברשות ווייל זיין ווייב האט געהאט די שליסל ווייל זי איז געווען די מקווה אידענע. כ'האב געזען ס'פסול אין בור פון מי גשמים איז נישט געווען קיין וואסער, יעדעס מאל א פרוי האט זיך געטובלט איז עס ארויסגערינען דארט, איז דאך אזוי פסול געווען וואס פסול קען זיין, יעצט האט ער עס איבערגעבויעט, איך ווייס נישט ווען ער איז דארט געווען און וויפיל ער איז דארט געווען, פרעגסטו מיך צו ער איז גוט אויף א מקוה, איך קען דיר זאגן איין זאך, אויב ער וועט דיר זאגן איך בין געווען פון עי טו זי, כ'האב געספענט אפאר וואכן, כ'האב יעדע זאך דורכגעגאנגען, און ווען מ'האט עס געפיקסט בין איך דא געווען, איז ער אקעי. פארוואס? ער קען א מקווה און ער איז א תלמיד חכם אויך, אבער טאמער האט ער עס סתם געגעבן אז ס'הייסט אז חיים קלמן בויעט עס נישט ווערט גארנישט נישט ער און נישט איטשע טריגער. איטשע טריגער האט נאך א פראבלעם ער איז אן עם הארץ אויכעט ער באקומט אביסל פון יערמי' קעץ קריגט ער אביסל יא און ניין'ס וואטעווער מען מעג טון און וואס מען טאר נישט ציבוק איז א דזשאוק די גאנצע זאך מקוואות איז פונקט אזוי שלעכט ווי די שחיטה זעלבע גארנישט ליידער. סאו פרעגסטו מיך וועגן חיים קלמן? יעצט כ'וויל דיר זאגן נאך א זאך, ס'איז דא א איד ער הייסט רבי אברהם שלמה, ער איז א זון פונעם אלטן קאשוי רב, די קאשויער זענען דאך אויך געווען שקצים, זיי האבן גענומען דעם סנדר, זיי האבן אים נישט געזאגט אז ס'איז דא פראוזן עגס, ער האט געמאכט א טומל ס'זאל הייסן זיי טוען, אויך שקצים געווען פון די גאס אלע, און נישט נאר שקצים, נערוון קראנק אויך, דער וואס איז היינט דער קאשוי רב איז א טאטעל נערוון קראנקער משוגענער, איז די חברה זענען געגאנגען פירן אידישקייט, אבער ס'זאל ווייזן. סאטמאר רב טויג נישט. קאשוי רב איז אמאל אריינגעקומען רעדן צום סאטמאר רב וועגן די מיידלעך גייען צו די אפיסעס איז סאטמאר רב ארויס צו הכנות כאילו און געזעסן צוויי שעה און קאשוי רב האט געכאפט די מעסעדזש איז ער אוועק. די אמת איז ער איז געווען גערעכט. טאר נישט לאזן א מיידל ארבעטן אין אפיס. אבער פארשטיי גוט ס'איז דא פראבלעמען מ'דארף זיך ארויסזעצן אויסארבעטן א סיסטעם. עניוועי. די קאשויער האט נישט געאינטערסירט אין גארנישט נאר אויפבויען זייער טעם. זיין טאטע געווען א געלונגענער מענטש א צדיק, אבער דער עולם האט נישט מיטגעהאלטן, ער זאגט ביז משיח קומט וועט נישט זיין קיין כשר'ע בהמות און חלב וועט זיין א פראבלעם, ער האט געהאט כנראה דרײַצן קינדער האט ער געדארפט זאגן איין קינד אזוי הער אויס די זאלסט צומאכן די גמרא די זאלסט דיך אויסלערנען ניקור זאלסט גיין ארום זאלסט מאכן ס'זאל זיין כשר, הרב אברהם לייטנער האט מודה געווען ביי א אסיפה ביי די התאחדות מען קען עס הערן אויף א טעיפ קיינער פון אונז קען נישט קיין ניקור כאטש ער איז געווען רב פון מאנטעווידעא מ'האט גע'שחט'ן דארט בהמות.

דער משכב זכר ניק דער וואס האט נישט חתונה געהאט ווייל ער איז געי, דער פאיער צדיק, ער איז א פעטער פאר דעם אברהם שלמה'ס זון, כ'מיין דער זיידע מקאשע רב, און ער האט אים געזאגט ער זאל נישט נוצן די מקווה אין קאשע, ער זאל פארן ביז מאנסי, ס'איז אריבערצופארן די טעפען זי ברידזש מיט א מעשה, שוין, שפעטער ווען כ'האב איך האב עס געוואלט אים העלפן פיקסן, האט אברהם שלמה, זיין טאטע געזאגט אז דו ווילסט וואוינען אין קאשע זאלסטו אויפהערן צו פארפירן וועגן די מקווה, ס'גוט וויאזוי ס'איז, דו פאר דארטן וואו דו פארסט און לאז זיך אפ. דאס איז שוין קאשוי רופסט צדיקים? ס'אלץ באלאוני באלאוני באלאוני. יעצט שרייבט ער דארטן ער וויל וויסן וואס טוט זיך אין קאשוי ווייל כ'האב אמאל פארפירט. פון זיך אליינס האט זיך עס נישט געפיקסט. ס'איז א באנדע רשעים פונקט ווי די סאטמאר. ס'איז א גוטע מעטש געווען אז סאטמאר און קאשוי האבן זיך צוהארגעט און צושלאגן נאר אנפארטשענטלי האט קאשוי רב פארלוירן. סאטמאר האט געווינען, פארשטייסט? ס'געווען די זעלבע רוצחים רשעים גארנישט מיט נישט, נישט געמיינט דעם אייבערשטן, סא דאס איז סאקמער מיט קאשוי. יעצט פרעגסטו וואס איז דער דין פון די קאשוי מקוואות נאך ווייטער פסל אליינס האט זיך עס נישט פארראכטן אויב זיי קען זיין זיי האבן געברענגט איינעם וויטש איי דאונט בעליוו און די פרעגסט וואס די דין איז מיט נייטרא מקוואות אזוי נישט ווען איך האב עס געזען ס'געווען פסול דאורייתא יעדע פרוי וואס האט זיך דארט גע'טובל'ט האט געברענגט בן הנידות אויף די וועלט און זי אליינס איז געווען א בת הנידה זי אליינס געווען נישט כשר און ס'האט אנגעהאלטן א לאנגע צייט ביז דער שייגעץ דער מילך קעסטל רב האט באגראבן נעבעך ווייסמאן ווייסמאן האט מיך אנגעקאלט זאלסט וויסן ער איז מיר יורד לחיי איך פיל כ'קריג א הארץ אטאק און ער האט טאקע געקריגן און ער איז געשטארבן אינמיטן א שיעור. פרעגסטו יעצט וויאזוי מען האט עס איבערגעפיקסט? איך ווייס נישט, פרעג חיים קלמנען ווען ער איז דארט געווען, וואס מען האט אלץ געטון, ביי וועלכן פארט ער איז דארט געווען, ביים אנפילן צו ער איז דארט געווען, די אלע זאכן דארפסטו אים פרעגן, ווייל מען האט דאך גענוצט די מקום, מען האט דאך עס נישט צוגעשפארט וואו מען האט עס אויפגעפילט. לאמיך דיר זאגן, איף די רול אוו עווערידזש איז קארעקט, איז קאשוי, נייטרא, סאקמער, די זעלבע שקצים, און אפילו ר' מאטעלע, זכותו יגן עליו, עס קומט יעצט א יום הדין, מען גייט אים נאכאמאל דן זיין. איך האב געזאגט רעבע די מקווה פסול ר' משה ניישלאס האט געזאגט ער בויעט א נייע האט ער מיך אנגעכאפט און ארויסגעפושט פון די טיר און ער דער צדיק שטעל דיר פאר יעדער לאזט איבער א קינד פאר א רעבן און די אנדערע זענען אזוי רבנים ער האט איבערגעלאזט יעדן א מורא מורנו אריין פאר יעדן דארף מען האבן דרך ארץ און אפילו פאר זיין זון דער וואס האט איבערגענומען און ער זיצט אויף זיין פלאץ ישראל הגר המצרי דער וואס האט געטאטשט פרויען בהוד יפיה ווען ער איז געגאנגען קוקן די קינדער וועגן מילה פארשטייסט וואס דא גייט פאר און ער האט אויך איבערגעלאזט לעזער דער לעזער דער שייגעץ געט הענט פאר די פרויען אין שפיטאל, פארשטייסט וואס דא גייט פאר, און זיי זענען היינט רשכבה"ג גרויסע רעבעס, זאג איין ווארט וועסטו זען וואס ס'וועט זיין, איך הער אז ישראל האגער האט פארלוירן דעם גרעסטן עולם, יעדער איז אוועק געלאפן אויף יום טוב, זעט אויס אז דער עולם איז נאך נישט משוגע, ער איז געווען די שוואכסטע פון אלע, אים האט יעדער איבער געלאזט, יעדער האט זיך געזוכט ערגעץ ווי צו זיין לעבן עפעס אן ערליכן איד. דאס איז סרול האגער. ער האט געמיינט ער העט גיין אין מלחמה מיט שטערן און ער האט באגראבן נחום ראזענבערג און דעמאלטס איז די פרוי וואס ער האט אנגעטאטשט בעוד יא יא פארגעסן וואס ער האט געטון. נאנאנאנאנא. סרול האגער, דו זאגסט איך האב זעכציג הערער. איך קום יעצט פון תחנה מרכזית אין ירושלים און עס קומט צו מיר צו א איד א מגולח אן א בארד און ער זאגט מיר איר זענט הרב ראזענבערג? און ער נעמט ארויס זיין טעלעפאן און ער ווייזט מיר אז ער הערט מיך אויס יעדע וואך, ער זאגט איר ווייסט נישט וואס חיזוק איר געבט פאר מיר, פאר מיין ווייב, פאר די קינדער, פאר יעדן, איר ווייסט נישט וואסערע א מלמד איר זענט. סאו זאג איך אים ס'קען נישט זיין אז ס'איז אמת, ער ווייזט מיר, זאג איך ס'איז ליגנט ווייל סרול האגער זאגט כ'האב דאך נאר זעכציג הערער, נעמט ער זיך לאכן, ער געדענקט דאס אויך אז כ'האב עס געזאגט. זאגט ער, זאג אים דו האסט שוין זיבעציק, ווייל דיין קאזין איז אויך א הערער, און נאך איינער, מען האלט שוין ביי זיבעציק. סרול האגער, איך האב מער הערערס וויפיל אידן זיי האבן דיך איבערגעלאזט, דו ווייסט, ווען דו זאלסט האבן אזויפיל אידן ביים טיש, צו ראש השנה יום כיפור ביים דאווענען, וויפיל הערערס איך האב, מער פון זעכציק, וואלסטו געווען א שיינער רבי. ס'איז דא גארנישט, יעצט האט ער אויפגעגעבן א גאנצע כיתה דער שייגעץ אויפגעגעבן. ס'איז דא פֿינף און צוואַנציק בחורים וואס זיי דרייען זיך אין די גאס. איך בין נאר ליידער דא יעצט סטאק, מיין עס איז נישט ליידער ברוך השם איך דאנק דעם אייבערשטן אז איך קען דאווענען אין ארץ ישראל און אלעס, אבער ליידער מיין איך צו זאגן ווען איך וואלט געווען יעצט אין ניו יארק גיי איך צו צו אלע יוניווערסיטיס איך גיי צו צו דזשאן דזשעי איך גיי צו צו האפקינס איך גיי צו צו די אלע און איך זאג זיי רבותי איכ'ל דיר ברענגען קינדער מאך זיי אן איי קיו טעסט און נעם די טאפ פייוו און גיב זיי אן עדיוקעישן דעטס איט. סאטמער, קאקמער, וויזשניץ, מען טאר נישט, ביי ר' מאטעלען איז אלעס געווען אן איסור, דער מענטש האט איבערגעלאזט די ארגסטע תלמוד תורה, די ארגסטע מיידל סקול וואס איז דא, אין מאנסי זיכער, כ'ווייס נישט ווי ערגעץ אנדערש, אריינגעשטעלט זיינע טעכטער, זי זאל זיין די מנהלת, האט אפגעהארגעט מיידלעך וואן ביי וואן, און יעצט שטייען פֿינף און צוואַנציק בחורים פון גיבערס צו גיין צום טייפל, און נאכדעם זאגט מען פארן אייבערשטן ריבונו של עולם, איך האב דיר צוגעשטעלט א גאנצע שטאט מיט רעבעס, רעבעס האט ער צוגעשטעלט. נעבעך און ר' שלום'ן איז נאך געווען דער בעסטער רעבע אן א שכל, כאטש נישט קיינעם געבאדערט. זיין ווייב האט געדארפט גיין צו טבילה האט ער געבעטן איינע פון די חברים, ער האט דאך געהאט דארטן די זיינע מענטשן וואס האבן זיך געהאלטן נאנט צו אים, זאל טראגן זיין ווייב אין די מקווה צו טבילה. א חזיר א בהמה א לאו-לייף. שוין, ער האט אבער דאס ווייניגסטע קאליע געמאכט. ר' מאטל האט אסאך מער קאליע געמאכט. ווען איך האב געזאגט די מקווה איז נישט גוט, האט ער מיך אנגעכאפט און ארויסגעפושט ביז ארויס. און סרול האגער האט נישט געקענט פארגינען אז זיין טאטע האט געכאפט אזא פליק. איז ער געגאנגען דער שייגעץ סרול האגער איז געגאנגען, זיך צוזאמגעשטעלט מיט יצחק שטערן אראפצוברענגען נחום ראזענבערג. וואס איז געווען די חכמה פון דעם? אזוי ארבעט עס. יעצט כ'האב נאר געוואלט באטאנען דעם ענין פון נישט זיין בשעת ווען מ'בויעט א מקווה, וויל איך ענק דערציילן א מעשה. מעשה האב איך געהערט פון פאפא רב אמאל אין קאנטרי אין קעמפ, איך פלעג זיין אין פאפא מיידל קעמפ, אונז פלעגן אריבערגיין זונטאג ווייל פאפא רב האט געוויילט אין די יינגל קעמפ. געהאט. למעשה האט ער פארציילט אזוי, ס'איז געווען אמאל ווען סאטמאר האט אנגעהויבן צו בויען די גרויסע מקווה אויף וויליאמסבורג סטריט איסט, איז געגאנגען פאפא רב און ער האט געשיקט א שליח אז ער וויל אויך זיין פארמישט מען זאל אים ווייזן די מקווה ווייל ער וויל אז זיינע אינגעלייט זאלן קענען נוצן די מקווה און אז מ'וועט אים פרעגן ווער איז דער בעל הבית ווער איז דער משגיח זאל ער קענען זאגן איך בין אויכעט א חלק פון די מקווה. שוין, האבן זיי אים געזאגט, זיי האבן אים נאכגעגעבן דעם פארלאנג. ויהי היום ער געהערט מען גיסט די מקווה, האט ער געזען ווי דער סאטמארער דיין איז אינדרויסן, מען האט אים בכלל נישט אריינגעלאזט, נישט נאר פאפא רב האט מען נישט אריינגעלאזט, נאר ר' ישראל חיים מנשה פרידמאן האט מען אויך נישט אריינגעלאזט, האט ער שוין געזען וואס דא טוט זיך, און ער איז אוועקגעגאנגען. שוין, איז דעמאלטס האט זיך עפעס אזוי געמאכט, אז ער האט געוואלט בויען אן אייגענע מקווה, און ער האט עפעס געטראפן אז ס'רינט וואסער ביי אים אויף עפעס א וואנט, אין בית מדרש און מ'האט עס תולה געווען אז דאס איז א קוואל, און שוין איז ער געגאנגען און ער האט אנגעהויבן צו בויען א מקווה. למעשה. האט מען איינגעהאלטן ווארט, זיי האבן גערופן פאפא רב, און ס'איז שוין געווען געלייגט טיילס אלעס, און זיי האבן אים געוויזן שיינע באדע צימערן, האט פאפא רב געזאגט, אנטשולדיגט, איך האב געוואלט זיין אינוואלווד אינעם הכשר אויכעט, איך האב נישט געוואלט קוקן טיילס אין א טוילעט, ווייזט מיר כאטש טיילס אין די מקווה, דארטן איז דא הלכות, טיילס אין א טוילעט איז נישט דא קיין שום הלכות. שוין, בקיצור, ער איז געגאנגען פאפא רב, ער האט ווייטער ממשיך געווען בויען זיין קוואל מקווה. ווייטער ממשיך געווען בויען זיין קוואל מקווה, איז ר' ישראל זשופניק געקומען שרייען אז ער האט אריינגעלייגט הונדערט און פופציג טויזנט דאלער, וואס דעמאלטס איז געווען אסאך געלט, און פארוואס ער ברעכט אים אונטער. האט ער אים געזאגט, הער אויס, איך ברעך אייך נישט אונטער, איך האב געוואלט זיין אינוואלווד דערין, אז מען לאזט מיך נישט, נו, לאך איך מיך אויס פון ענק אויכעט. מען לאזט מיך נישט, טו איך וואס איך דארף פאר מיין קהילה, איז דאס וויל איך אים זאגן, דאס נישט לאזן זעהן רבנים מקוואות איז אן אלטע קראנקהייט. סאטמאר רבי ברענגט אז מען זאל נישט נוצן אייזן בעטאן וואס א שאלה, ס'איז מעמיד די מקווה, זאגט ער לאו, הגם על פי הלכה מעג מען יא, אבער ווען איך האב געבויעט מיין מקווה, דאס מיינט די מקווה אויף וויליאמסבורג סטריט איסט, האב איך נישט גענוצט אייזן בעטאן, ליטל דיד די רבי נאו אז מען האט יא גענוצט, מען האט אים קיינמאל נישט געפרעגט, מען האט אים קיינמאל.

איז דאס איז אן אלטע קראנקהייט, ס'איז אן אולד אולד סיקנעס, ווען סאטמאר רבי איז געווען דא אין אמעריקע און ער האט געבויעט זיין קוואל דארטן אויף בעדפארד עוועניו, ס'איז געווען א פרוי מקווה אויכעט, האט ער געדארפט עפעס אוועק פארן האט ער איבערגעלאזט דעם פאיער רב, דער פאיער רב איז אזוי געווען רב אין פאיע פונקט ווי איך, און ער האט געקענט לערנען פונקט וויפיל איך, אפשר ווייניגער אויך, דער רבי האט אים איבערגעלאזט, ער גייט בויערן די קוואל. פארשטייסט? סא דאס איז וואס דא גייט פאר, אלץ איז אזוי געווען אז ווען ס'איז געקומען צו די וויכטיגסטע זאך האט מען געדארפט גיין יום כיפור, מ'האט געדארפט גיין אהער, מ'האט געדארפט גיין אהין און מ'האט פארפאסט. איז במילא איז זיי זענען נישט קיין בן יחיד אז זענען נישט געווען ווען מ'האט געמאכט די מקווה, ווייל מ'האט נישט צוגעלאזט אמאל רבנים אויך נישט. פאפא רב האט געזאגט ער האט געזען דעם דיין שטיין אינדרויסן און ער איז דער דיין פון די קהילה. איז עס סאקמער קאקמער? עניוועי, איך טראסט זיי גארנישט. כ'האב אויך געוואלט זאגן אז מ'רעדט שוין דערפון, האב איך געוואלט זאגן וועגן די. ווייל וואס פאפא רב האלט אז ער האט געהאט א קוואל וויל איך ענק זאגן, אני לי כשלעצמי האלט אז ס'איז בכלל נישט קיין קוואל, ס'איז געווען א פיקטשער דארט ווי ס'איז היינט דא אויף פלאשינג עוועניו איז דא אזא עפעס א עמערדזשענסי העלט קעיר כ'געדענק נישט וויאזוי ס'הייסט פונקטליך דארט איז געווען א פלאמבינג סופליי ער האט געהאט א פיקטשער ווי פון די קאסקיאסקא ברידזש איז געווען די גאנצע זאך אין ווילימסבורג איז געווען א פאשע פאר בהמות. און די גאווערמענט איז געגאנגען און זיי האבן געמאכט א פייפ אונטער דר'ערד פון די קאסקיאסקא ברידזש ביז צו די איסט ריווער, און ממילא האבן זיי געמאכט די וואסער, זיי האבן עס ריראוטעד, און אלע וואסערן זענען פונעם ים. יעצט, איך האב געזען אמאל דעי פיקטשער, איך האב קיינמאל נישט געקענט עס באקומען, ער האט מיר געזאגט ווען ער פארקויפט די בילדינג, ער וועט עס מיר געבן, עס איז נישט קיין גרויסע זאך, דאוון איך דאך אין א בית מדרש. מיט מיסטער מארי נידעלמען. מארי נידעלמען איז א לויער פאר די געגענט אסאך יארן. זאגט ער מנחם איך קען דיר שאפן א פערמיט אין סאוט פיפט און קיעפ סטריט דאכט זיך מיר האט ער געזאגט, הופער סטריט איז דא א שעפט אראפצוגיין פיר שטאק אונטער דער ערד און דארט גייט די פייפ. זאג איך אים איך וויל האבן די ארידזשינעל פעיפערס פון די גאווערמענט. האט ער געזאגט פיין העט מען טרייען צו באקומען נישט יעצט איך מיין מיר ברענט עס נישט היינט. למעשה היינט האב איך דאך מיינע אייגענע פראבלעמען. איך דארף דאך זען קינדער זאלן זיין אפגעהיטן. פארשטייסט? איז למעשה האט ער מיר געזאגט אז ער גייט עס מיר ערלעדיגן אבער כ'האב נישט געברענט דערויף. למעשה די גאנצע פאפא מקווה קיין קוואל קיינמאל נישט געווען ווייל דא אין אונזער געגנט איז נישט דא קיין קוועלער. סך הכל וואס ס'איז איז מ'האט ריראוטעד און צוזאמגעקאנעקטעד צוויי וואסערן און מיט די צייט די אייזערנע פייפס, הייבן אן צו ווערן פארראסטעט און ס'הייבט אן ארויסצושיסן, און דאס איז דעי וואס דא איז דא אין דעי געגנט אסאך וואסער, למשל אויף ראדלידזש סטריט גייט דורך די פייפ, דאס ווייס איך, מענטשן וואס וואוינען אין ראדלידזש סטריט זאגן אז אין בעיסמענט איז אייביג נאס, זיי מיינען זיי האבן א קוואל, דו האסט גארנישט, דו האסט א צעלעכערטע פייפ אונטער דר'ערד. יעצט לאמיר זאגן אז דעי וואסער, יא, איז נישט מער ווי די וואסער פון די שטאט פון די פון די ריווער. נו, איז עס דאך אויכעט כשר. נאר וואס? א פראבלעם וועגן זוחלין. וועגן דעם האט פאפא רב געמאכט אזא מקווה זאל מען זיך נישט טובל'ן בזוחלין, נישט ממש דארט וואו ס'רינט, נאר אינדרויסן, און דאס איז קאנעקטעד צו א זאך וואס דאס איז קאנעקטעד צו זוחלין, אבער א קוואל איז עס נישט. זיכער אז נישט. און למעשה איז נוצט מען עס, ס'גוט, ס'כשר, ס'פיין, ס'איז על יד הנהר, אויף דעם האט שוין פאפא רב געזאגט אז דער ערוגת הבושם האלט ק' אמה הייסט שוין נישט על יד הנהר, און שוין, ס'איז א פיינע כשר'ע מקוה וואס איז מחובר צו א מעיין, איי ס'גייט דורך אן אייזערנע פייפ, אויף דעם איז שוין דא שיטות, ס'גייט אריין, ס'גייט ארויס, ס'האט נישט א בית קיבול, אויף דעם קען מען דרש'ענען א גאנצן טאג. ווייל די למעשה די פייפ ברענגט עס, אבער מען קען אויף דעם זאגן קבע ובנה, נאכדעם האט עס א פראבלעם אז די פייפס זענען צוזאמגעשטעלט פון שטיקלעך, ס'איז נישט סעמענט, איז ביי יעדן בית קיבול איז א שאלה צו ס'ווערט נישט פסול, איז דא שיטות אז וויבאלד ס'גייט אריין, ארויס, און אינמיטן איז דא פלאץ, ס'איז דא אסאך שיטות, איך זאל זאגן ס'איז א הידור'דיגע מקווה? איי וואודענט סעי סאו. כ'וואלט נישט געזאגט ס'איז א הידור. ס'איז א וואוילע מקווה. ס'איז אזוי ווי אן אלטע דארפערישע מקווה וואס מ'האט געטראפן א וואסער און מ'האט עס געמאכט ס'זאל זיין ווי מ'זאגט בצד התכלית הכשרות. און דאס איז אויך א זאך וואס דאס האט צו טון מיט סייענס. מ'וואלט געדארפט ווען נעמען אהער דעמאלטס די אלע אלטע זאכן וואס איז געווען און קען זיין מ'האט אהער גענומען און קען זיין פאפער רב האט געהאלטן אז ס'איז גוט. טענות. געזונטערהייט, איך האב נישט קיין טענות. איך גיי נישט פסל'ען די מקווה. איך גיי נאר זאגן קיין מעיין איז עס נישט. עס איז נישט מטהר בזוחלין און עס איז גוט מען האט געמאכט אז מען זאל זיך נישט טובל'ן בשעת זחילה. עס איז זייער פיין. איך בין נישט. איך האב נאו אבדזשעקשאנס. און יעצט וויל איך ענק דערציילן נאך א קליינע מעשה אז מען רעדט שוין פון די מקווה. עס איז דא א יונגערמאן אין פאפא, איך וויל נישט זאגן זיין נאמען. ווייל פארוואס זאל איך אים סתם באשמוצן, ער האט נישט געטון גארנישט ראנג אין די זאך, דעמאלטס איז סרוזשובניקי געווארן א פוסק אויף מקוואות, ער איז זיך געקומען קריגן מיטן פאפער רב וועגן די מקווה, ער האט אים געוואלט מסביר זיין אז ס'איז אהער און ס'איז נישט קיין קוואל און ס'איז יא א קוואל און ס'איז אהין אהין, בקיצור, פאפער רב האט שוין געזען מיט וועם ער האנדלט, האט ער אים געזאגט רב איד, קודם גייטס פינף יאר לערנען הלכות מקוואות, נאכדעם וועל מען רעדן הלכה'דיג, עניוועי, איז דא א פאפענער אינגערמאן, איז אזוי, סאטמאר האט געהייסן פארן לאנדסבערגער רב, ער זאל אויסרופן אז פאפער מקווה איז נישט קיין כשר'ע מקווה. אזוי האבן זיי געהייסן ער זאל אויס. און ער האט עס אויסגערופן, איך געדענק ס'איז געווען דעמאלטס א אינגערמאן. שוין. געווען אן עזות פנים פון פאפא. יוסי וועבער האט אויף אים אמאל געזאגט ער וואלט געקענט זיין לאדזש אן עזות פנים, נישט נאר אין פאפא נאר אין די גרויסע שטאט לאדזש. איז ער געגאנגען דארטן צום דעם לאנדסבערגער רב, האט אים אפגעווארט נאכן פארלערנען, פלעגט פארלערנען פאר אינגעלייט. און ער האט אפגעווארטעט און געפרעגט צו ער מעג נוצן פאפא מקווה, האט ער געזאגט אזוי, אה, ס'איז לעבן מיין הויז, און כ'הער אז איר זאגט ס'איז א פסול'ע מקווה, קיין פסול'ע מקווה וויל איך נישט אנהייבן מיט, זאגט ער, אה, מאך דיך נישט נאריש, ס'איז א כשר'ע מקווה, זאגט ער, כ'האב דאך געהערט איר געזאגט אז ס'איז א פסול'ע מקווה מ'זאל עס נישט נוצן, זאגט ער, ניין, מ'באצאלט מיר איך זאל דאס זאגן. אזוי האט ער אפן געזאגט פאר דעם אינגערמאן. ווען איינער וויל וויסן ווער די אינגערמאן איז, איך קען עס זאגן, איך וויל עס נאר נישט זאגן ברבים, ווייל די אינגערמאן איז דא גארנישט שילדיג. מען צאלט מיר, זאג איך אזוי, פארשטייסט, ער האט באקומען א דאלער א חודש פון יעדן אינגערמאן, פון די אינגע לייט, און פאר דעם פארשטינקענעם דאלער א חודש איז ער געגאנגען זאגן אויף א מקווה אז ס'איז א פסול'ע מקווה. איך זאג נישט ס'איז פסול, איך זאג ס'איז נאר נישט קיין מעיין. א מעיין איז, ס'איז דא דריי זאכן וואס מען דארף האבן א מעיין, פאר א זב, פאר א מצורע, פאר מי חטאת. חוץ פון דעם דארף מען נישט האבן קיין מעיין, א נדה דארף נישט קיין מעיין. ס'איז דא שיטות אז יא, רבינו נטרונאי גאון, דער זוהר הקדוש האלט אזוי, ס'איז דא וואס זיי האלטן אזוי, אבער למעשה, אונז האמיר דאס נישט אנגענומען, אין מחבר שטייט קלאר אז ס'איז גוט א מי גשמים מקווה אויך, איז למעשה, זאגן אז ס'איז א מעיין, דאס דארף מען נישט זאגן, ווייל ס'איז נישט קיין מעיין. און ס'שטייט נשמות גבוהות זענען מצויין במעיינות, דאס איז עס נישט, ס'איז א פיינע וואוילע מקווה, איז למעשה, האט לאנדסבערגער רב פאר דעם דאלער א חודש, וואס ער האט געקריגן פון יעדן יונגערמאן, ס'איז געווען מסתמא כ'ווייס צוויי דריי הונדערט יונגעלייט האט ער געמאכט צוויי דריי הונדערט דאלער א חודש אויף דעם האט ער געגאנגען פסל'ען אן אנדערע מקווה. זאל איך ענק פרעגן וויפיל איז א רב היינט באגלייבט אויף א מקווה און וויפיל נישט? וויפיל איז א רב בכלל באגלייבט היינט? זיצט א שייגעץ און ער שעכט אין זיבן לענדער אין די וועלט און וואוינט זיך אין זיין זומער הויז און ער איז דער רב המכשיר אויף אלע בהמות. דאס איז נירבאטער רב. פארשטייסט? ווען פלייש זאל נישט זיין גוט וואלט קיינער עס נישט געקויפט, ווייל יעדער זעט די קאראפשען. אזוי ווי פלייש איז גוט, האט מען דעם רבונו של עולם אין די זייט, מען זאל וויסן, סטעי אין די זייט, אונז מוזן מיר פרעסן. און אמאל ס'וועט קומען יום כיפור און יעדער וועט וויינען. אין רוסלאנד האט געווען א איד וואס האט גע'גנב'עט. פלעג גנב'ענען, האט אים געכאפט, קומט ער אין בית מדרש און ער נעמט זיך וויינען, האט אים דער עולם געזאגט, פאסטל נישט און גנב'על נישט, פאסט נישט און גנב'ע נישט, לעב ווי א מענטש, און דאס איז ביי אונז נישט דא, ביי אונז איז דאס נישט דא, אונז טו מיר כל דבר אסור, מען בארעדט יענעם, מען באשמוצט יענעם, און האמער אונז כשר'ע מקווה'ס? הםמ, איטס א קוועסטשען מארק, איך האלט אז נישט. איך האלט אז וואס סאטמאר פארקויפט איז ליגנט, איך דענק איך בין אמאל געווען, מען האט מיך גערופן איך זאל בודק זיין די מקווה אין בארא פארק, די פליישמאן'ס מקווה, פארטי סיקס סטריט, די מקווה וואס איז געווען די מאוסט העוויעסט יוזד מקווה, האט עס געהאט קודם א פראבלעם פון זחילה, עס האט גערונען, מען האט געזען עס איז געווען מער ווי דער שיעור וואס איז כשר, עס איז געווען פסול, איז געדענק איך ער איז געשטאנען לעבן מיר און ער גיבט אזא זאג, זאלסט וויסן עס טאר נישט ארויסקומען ווייל עס וועט ארויסקומען און מ'וועט דיך הרג'נען, ער האט געמיינט ער רעדט צו זיין חדר חבר, האב איך אים געזאגט פליישמאן, עס וועט ארויסקומען און איך הייס נחום ראזענבערג און איך האב דיך אין דר'ערד און אז מען ברויך קען איך מיך שלאגן אויכעט, איך בין נישט קיין פארלוירענער מענטש, בקיצור קודם האט עס געהאט אז עס איז געווען זייער א שוואכע מקווה, עס האט געהאט אינגאנצן איין בור השקה אויב איך געדענק און עס האט געהאט נישט געהאט קיין בור על גבי בור ווי דער רבי האט געוואלט אבער דאס וואלט איך שוין מוותר געווען ווען עס האט כאטש א געהעריגן דברי חיים'ס מקווה עס האט עס אויך נישט געהאט, ס'איז שקר בלאף די גאנצע זאך, איין שטיק שקר און בלאף. געווען, און ס'האט נישט געהאט אזא ארטיזשיען וועל אויך נישט. ווען די רבי האט עס געזען די ערשטע מאל מיט יארן יארן יארן צוריק די דברי יואל האט ער געזאגט ס'איז א שוואכע דארפערישע מקווה אויף די גרעסטע מקווה יוזד אין בארא פארק. איר ווייסט וואס מ'האט אונז פארפאפט? איר ווייסט פארוואס ס'איז דא אזויפיל טויטע און יונגע זענען געשטארבן און מענטשן זענען געשטארבן און נאכאמאל געשטארבן און קינדער שטארבן? אונז האב מיר נישט קיין כשר פלייש, חלב, דם, און דאס איז אלץ כריתות, און אונז האב מיר נישט קיין כשר'ע מקווה'ס. עניוועי, נאכדעם האט דער פליישמאן אנגעהויבן מיט מיר אזוי, מיט אזוי, מיט אזוי, האב איך אים געזאגט איינמאל פאר אלעמאל, מיסטער פליישמאן, דו קענסט מיך נישט, זאלסט זייער וואטשן פאר מיר. איך האב אים דעמאלטס געזאגט, דעמאלטס האב איך דאך געטון אין רוסישע מקווה'ס אסאך, זאלסט וויסן, איך ברענג דיר אהער די גאנצע רוסישע מאפיא מ'וועט דיך אויפהענגען דא אן טאפ פון די מקווה, מ'וועט דיך הענגען אויף א פאול. האט ער געזען ער רעדט מיט איינעם מיט באקציין, איז ער שטיל געשוויגן. כ'בין ווייטער געגאנגען און כ'האב ווייטער אינספעקטעד די מקווה, האב איך געטראפן אז ס'איז דא א בוילער רום, און אין דעם בוילער רום איז דא א בעט, האב איך גערופן אלע רבנים דעמאלטס, ווער ס'איז נאר געווען אינוואלווד, כ'האב געפרעגט וואס איז דער בעט דא, נו, ס'האט גענומען גרינג אויסצופיגערן, ווייל פון דעם צימער איז געווען א לאך אריין צו קוקן ווי די פרויען גייען אראפ צו טבילה. עס איז געווען א פשוט'ע זאך, מען האט געזען אז פליישמאן שלאפט דארט, די רבנים האבן אים אהער גענומען, און איך האב אים געזאגט אזוי, פליישמאן דו ביסט נישט באגלייבט אויף א מקווה, ווייל ווער עס איז פארזינקען אין עריות איז נישט באגלייבט אויף עריות, אויף א מקווה, און איך האב געבעטן מען זאל אים ארויסווארפן, איך האב געבעטן ארויסצואווארפן, איך האב אויך געהאט אינפארמעישאן אז ער פלעגט באגלייטן יונגלעך און לאזן אים גיין אין מקווה, און ווען זיי זענען שוין געווען אלט פערציג יאהר פלעגט ער זיי נאך נאכלויפן, מיר האט געזאגט איינער ער איז שוין פערציג יאהר איך וויל אים שוין נישט ער איז שוין אלט און א אלטער שטינקער. מיר נאך נאך. און מען קען זיך נישט אפלאזן ווייל ווען נישט גייט מען אלעס פארציילן. היינט האט שוין נישט דער עולם קיין מורא, היינט פארציילט מען שוין אליינס. איז למעשה דאס איז א מורא'דיגע זאך. דעמאלטס האט מען גערופן די רבנים אן אסיפה, מען האט געזאגט יא ער טאר נישט זיין אין די מקווה אבער ער האט נישט געוואלט ארויסגיין האב איך אים געזאגט זאלסט וויסן איך וועל דיך סוען, דו האסט מטמא געווען קינדער און מען גייט דיר צונעמען אלע דיינע הייזער וואס דו האסט געקויפט ווייל דו האסט זיך אלעס געקויפט אויף די מקווה'ס געלט, ווייסט איך אז דו האסט גע'גנב'עט. קיינער איז נישט רייך געווארן פון זיין א מקווה איד. דעמאלטס האט ער עס אויפגעגעבן און עס איבערגעגעבן פאר זיין איידעם איטשע טריגער און געזאגט פאר איטשען, דו ביסט היינט מקווה איד, און נישט נאר דאס, אזוי ווי ביי משה רבינו שטייט, ער האט אריבערגעגעבן פאר יהושע'ן, ער האט אים איבערגעגעבן אלע מעיינות חכמה, ער האט אים איבערגעגעבן אלעס וואס האט צוטון מיט א מקווה, גאנץ הלכות מקוואות און אלעס האט ער אים איבערגעגעבן, שטייסט? זיך נאר צוגעלערנט אביסל ביי ירמי' קץ, ווען נישט קען ער גארנישט, און ער מאכט אויך מקווה'ס. ער איז יא דארט, ער איז נישט דארט, זיין נאמען פארט. און אזא פנים האמיר אונז אלע, מיט אלע מיני כשרות. און איך קען דאך נישט אלע כשרות, דאס וואס איך קען ווייס אז ס'איז גרויסע צרות. און אזוי ווי ס'איז נאך יום כיפור, ויהי ממחרת יום הכיפורים, וישב משה לשפוט, מ'דארף אנהייבן צו דן זיין, ווער דיד ווי גאו ראנג? מ'האמיר איבערגעבעטן דעם אייבערשטן, גיימיר זיין גוט. וואס גייסטו זיין גוט? ווען גייסטו זיין גוט? דארפסט אנהייבן צו זען די אלע זאכן וואס האט צו טון מיט די רבנים און מיט כלליות'דיגע זאכן זאלן זיין פארראכטן אזוי ווי עס דארף צו זיין, און ווען נישט האבן מיר גארנישט אויפגעטון. יעצט איך זאג אייביג אזוי, מיך הארט נישט אז מען געבט אונז טרייפות, ס'הארט מיך נישט, איט דאזענט באדער מי, אבער זאג כאטש פארן עולם דאס איז טרייפות, מען וועט זיך איינהאלטן ווייניגער מיט איין שטיקל כזית, האסט עפעס פארדינט. און נאך א זאך, נעם נישט קיין געלט אז ס'איז כשר, לאז עס אן א לעיבל, טשארדזש נישט נאך צוואנציג דרייסיג פראצענט ווייל ס'איז כשר ווייל דו דארפסט האבן א רב וואס זאל עס גיין נאכקוקן, און דעטס איט, און לאז אונז ארויס פון די אלע שייגעץ שטיק. שוין, איך האף אז כ'האב שוין געזאגט גענוג, און מיט דעם שיעור זאלט עטס ענק צוגרייטן צו די סוכה. סוכה איז א זמן פון תשובה מאהבה, ווי העוו טו סטארט בעדערינג אווער סעלווס, ס'מוזן קומען גרויסע גבירים און זיי זאלן זאגן רבותי ענאף איז ענאף, אונז דארפן נישט מקווה יו עס בי, ס'איז אויכעט איין שטיק גניבה גזילה, אונז דארף מיר גארנישט מער ווי צו מאכן אלעס אויף א קליינע פארמאט כשר, און מ'עמיר נישט האבן אלע פראדוקטן, און וואס אונז עמיר האבן מ'עמיר וויסן ס'איז כשר, און אנהייבן דארף מען ביי פלייש, דאס פלייש איז נבילה און טרייפה, חלב, דם, און די טשיקן זענען שוין אויך טרייפה, ס'איז שוין אלעס איז שוין טרייפה. איך געדענק איך האב מיך געשלאגן מיט דעם ווען דעמאלטס ביי ברוך מרדכי'ס פרשה האב איך מיך געשלאגן און איך האב א האטליין און איך פלעג אלץ רעדן וואס איז אלץ די פראבלעם על פי הלכה מען ווארפט די טשיקנס מיט אלעם מען דארף נעמען און וואקן מיט דעם טשיקן דארף מען וואקן ד' אמות מען דארף זען צו ער קען צו ער לעבט געדענק איך איינער האט מיר געזאגט אז חיים פלאר האט א כולל און מען האט עס אים איבערגעזאגט אין כולל האט ער געזאגט ער גייט טאקע אנהייבן דאס צו טון ער פלעגט שפאצירן מיטן טשיקן ער איז ארויסגעפארן ערגעץ איך ווייס אין אפסטעיט, איך געדענק נישט פונקטליך דעם נאמען וואו, און ער איז געגאנגען שפאצירן, ער ווייסט אז די רבנים הייבן נישט אן צו וויסן פון זייער לעבן, און די סוגיא פון תקפו כהן קענען זיי גוט, יא, דארטן ער קען דרייען ווי א האן א גאנצן טאג, איין שטיקל כשר פלייש עסט ער נישט, און איצט מוז מען מאכן אן אימפראוומענט, איך וועל רעדן ביז מען וועט מאכן אן אימפראוומענט, איך וועל רעדן און רעדן און רעדן. ווי העוו טו אימפראוו אווער וועי אוו איטינג קאושער. עניוועי, מען זאל צוריק נעמען די קינדער, תשובה מאהבה אשה בוררת חיטין לאור הנר, גייטס צוריק נעמען די עבירות וואס עטס האט ארויס געווארפן, נעמטס צוריק די קינדער, ווייל ניינטי ניין פראסענט איז עס עניוועי געווען ענקער שולד, ווייל קינדער זענען קיינמאל נישט שלעכט, א קינד קען נישט זיין שלעכט, ער ווייסט נישט וואס דאס הייסט צו זיין שלעכט, נאר עטס האט זיי נישט געגעבן די גענוג אטענשאן און אלעס וואס זיי האבן געברויכט. איז געשעהן וואס איז געשעהן, סאו יו העוו טו טעיק דעם בעק, יו העוו טו אפאלעדזשייז טו דעם, יו העוו טו סטארט לאווינג דעם, עפרישיעטינג דעם, און דעמאלטס וועט ענק דער אייבישטער העלפן, זאלטס האבן א גוט געבענטשט יאר און אלעס גוטס. יעצט וועל איך ענק לאזן, זאלטס גיין זיך טרעפן מיט די אושפיזין, און זייטס אלע געזונט און א גוט געבענטשט יאר פאר יעדן. און א פרייליכן יום טוב, א יום טוב וואס אין די תורה שטייט ושמחת זאלסט דיך פרייען.